טייערע ברידער, ס'איז ערב שבת פרשת שמיני, שבת נאך פסח, איך וויל, ס'איז א זייער א קורצע וואך די וואך געווען, פון איין טאג, קומען טאקע אן אין ויהי ביום השמיני, און אונז זענען אויך די אידן פון אונזערע פון חוץ לארץ, וואס מ'וואלט געקומען יעצט פון די יום השמיני פון פסח, וואס מ'רופט אחרון של פסח, אוודאי איז א גוטע בריק. אז מען קען אריבער שפאצירן פון די יום השמיני פון פסח, הגם אז באמת איז דאך נאר דא ספק יום השביעי, ס'איז אבער א למעשה א יום השמיני, און מען גייט אריין אין ויהי ביום השמיני פון די סדרה, און ס'דא דא די פרשה פון נדב ואביהוא וואס האבן געברענגט קטורת, אש זרה. און אוודאי איז עס אויכעט מקושר, עס הייסט נישט נאר מקושר, ווי אזוי אונז איז מסביר כסדר, ווען אונז ליינען די סדרה, ווען אונז ליינען די זאכן אזוי ווי אונז שטייען, ליינען אונז עס, און ווי אונז זענען, דא, דא שטייט עס, דא איז די, דא איז די פלאץ. און אסאך מאל פאלט טאקע פרשת שמיני די וואך נאך פסח, זייער אסאך יארן. ס'איז דא דא אין דעם א געוואלדיגע כוונה וואס מען קען פארשטיין. און עס איז אויך ממש ווי אונז שטייען יעצט, ממש ווי אונז שטייען יעצט אין די אין די היינטיגע טעג, וואס איך האלט אין איין חזר'ן אז מען קען נישט טאר נישט פארגעסן, מען טאר נישט ווערן פארלוירן אין עסקעיפיזם, און נאר זיין ביום השמיני, דאס הייסט יום השמיני הייסט עולם הבינה, עולם התענוג, עולם השמחה, מען טאר נישט זיך פארקריכן, לכאורה נדב ואביהוא. וואס אונז לערנען זיי האבן מקטיר געווען קטורת אש זרה און מען דארף דאך הערן וואס מען זאגט דא אונז לערנען אז די קטורת איז מבטל מגיפות אונז ווייסן שוין דאס פון א פריערדיגע פרשה הייסט למעשה פון א שפעטערדיגע פרשה פון פרשת קרח ויעמוד בין המתים ובין החיים און רש"י זאגט שוין דארטן אז דאס איז געווען צו ווייזן אז קטורת איז נישט וואס הרג'ט נישט די קטורת האט געהרג'עט די חמשים ומאתים איש און נישט נדב ואביהוא נאר פארקערט מען דארף דאס הערן ווייל ס'איז דא אסאך אידן וואס זיי גייען ארום אז ס'איז דא א חשש, ס'איז דא א מגיפה, ס'איז דא א פראבלעם, און ס'איז דאך ידוע אז קטורת איז מבטל מגיפות, איז אפשר דארף מען בעיקר עוסק זיין אין די ענין פון קטורת, קטורת איז דאך טייטש דביקות, מלשון קטירו, ר' שמעון זאגט ידוע אין די אידרא זוטא, כל יומאי בחד קטירו אתקטרנא ביה בקודשא בריך הוא, איך בין מיין גאנץ לעבן געווען נאר מקושר מיט איין קשר, מיט א כסדר'דיגע קשר, מיט כסדר'דיגע. דיגע תשוקה, א כסדר'דיגע יחוד, אין אין די עליון אין די אין די וואס אונז רופן די אויבערשטער און די עולם העליון. און דאס איז אוודאי די איינע פון די עיקר סודות פון קטורת, איינע פון די עיקר זאכן פארוואס קטורת איז מבטל מגיפה, מגיפה הייסט דאך א שליטה פון די מלאך המוות, שליטה פון די פון די רע, און כדי ניצול צו ווערן דארף מען זיך טיפער מקשר זיין קודשא בריך הוא, זיך טיפער אריין צובינדן און. אותיות התורה זיך צו טיפער צובינדן אין אויבן, ווי מען זאגט ווער עס איז צוגעבינדן אויבן פאלט נישט אונטן. אבער נדב ואביהוא האבן דאס אויך געפרובירט צו טון, נדב ואביהוא זענען אויך געגאנגען מיט קטורת, זיי האבן אריינגעברענגט לפני ה' אש זרה אשר לא צוה אותם, דאס איז א געוואלדיגע לימוד. ס'איז דא אזא סארט אש וואס הייסט אני לדודי ועלי תשוקתו. אבער ס'איז דא אזא סארט אש וואס הייסט אש זרה שלא צוה אותם. ס'הייסט ס'איז דא אמאל א מצוה, וואס די מצוה היינט איז אפשר פארקערט, די מצוה, די חיוב, די מצוות היום, מצוות היום איז דווקא נישט צו מאכן די גרעסטע דביקות, אדער אפשר יא צו מאכן די גרעסטע דביקות, אבער צו טרעפן אז די טיפערע דביקות, די אמת'דיגע קטורת געפינט זיך בחוץ, געפינט זיך אפשר אין פאלגן די הלכה אזוי ווי ס'שטייט, אין פאלגן די דיני רפואה דיני פיקוח נפש אזוי ווי ס'שטייט און און טאקע די קטורת אליינס איז עס קען אזוי ווי זיין אזוי ווי ס'קען זיין מחיה מתים זיין און ס'קען אויכעט ממית זיין ס'איז ס'איז דא אין דעם א א חלק המוות און א חלק החיים און דאס איז די בחירה די בחירה פון די מענטש איז צו ער נעמט קטורת פון מוות נעמט עס אזוי ווי נדב ואביהוא אדער נעמט עס אזוי ווי חיים בזאת יבא אהרן אל הקודש. און מ'קען אסאך רעדן וואס איז פונקטליך די חילוק, וויאזוי פארשטייט מען די חילוק פון אזא קטורת און אזא קטורת. כ'וויל מסביר זיין אביסל לפי די פלאץ ווי אונז זענען. די יום השמיני איז דאך די טייטש. אז מ'איז שוין אנגעקומען ערגעץ, לאמיר פארשטיין, אזוי ווי אונז רעדן די שמיני של פסח, און מען דארף זייער גוט פארשטיין דאס. ס'איז דא יציאת מצרים, שביעי של פסח, יא? שביעי של פסח איז געווען קריעת ים סוף, אדער די ערשטע זיבן טעג, ס'איז אלעס איין המשך, איין זיבן טעג, און די זיבן טעג זענען ארויס פון מצרים. און די זעלבע באמת איז די שבעת ימי המילואים, וואס די נדב ואביהוא האלט ביי די אכטע טאג, מען האט זיבן טעג שבעת ימים ימלא את ידכם, און אונז זעמיר שוין ענווואו קען מיר האבן מ'האט שוין געלערנט אז די שבעת ימים איז דא נאכדעם א געוואלדיגע זאך עס הייסט ס'איז דאך נישט סתם אזוי ווי מ'זאגט יציאת מצרים איז נישט סתם אז מ'הייבט מ'איז זיך אביסל הייליגער אז ס'איז עפעס א יום טוב יציאת מצרים איז דאך א געוואלדיגע חידוש אז מ'גייט ארויס פון מצרים ארויס די תנועה פון ארויס פון מצרים דארף האבן א ראדיקאלישע זאך פון דעם זאגן אונז אז פסח הייסט א דילוג, הייסט א, מ'טוט עפעס א אומעקספעקטעד זאך, א מורא'דיגע זהירות, א מורא'דיגע עקסטרעמיזים קען מען זאגן, מ'גייט עקסטרעם, ווייל נאר מ'גייט עקסטרעם קען מען ארויס גיין פון מצרים, ווען מ'וואלט געגאנגען בסדר והדרגה וואלט מען קיינמאל נישט ארויס, דאס איז די זעלבע זאך שבעת ימי המילואים, אזוי ווי חנוכה, ס'האט אזא סגולה, אז מ'דארף גיין עקסטרעם, אזוי ווי ס'שטייט. מפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים, הגם ס'איז נישט אזוי די הלכה געווענטליך, אוואדע א כהן מעג אהיים גיין ביינאכט, דארף טון וואס ער דארף טון אינדערהיים וועט ער אויך אריין ועוד, אבער די זיבן טעג דארף זיין עקסטרעם, די זיבן טעג דארף זיין פולע התבודדות, ס'דארף זיין הונדערט פראצענט עקסטרעם, מ'דארף טון אלעס וואס מען קען. און אזוי, נאר אזוי קען ימלא זיין ידכם, דאס איז די ווארט פון די מילואים, נאר דאן קען חל זיין א נייע קדושה וואס איז נישט געווען אויף ביז יעצט, די קדושה פון די משכן, די קדושה פון די קרבנות, ס'איז א נייע חלות, א נייע חידוש. און נאכדעם, און דאס איז דאס למעשה, מען דארף פארשטיין אז פסח שטייט אין קבלה, הייסט באמת ימי קטנות, אפילו עס איז די געוואלדיגע גדלות המוחין אונז רעדן פאר פסח, אין די גרעסערע פערספעקטיוו ווען מען קוקט פון ספירת העומר פון שבועות הייסט עס אמת'דיג קטנות, און מען קען עס מסביר זיין זייער פשוט, דאס איז א אמת'דיגע פראבלעם. א קינד, א קטן, איינער וואס האט מוחין דקטנות, ער קען פארשטיין עקסטרעמיזם זייער גוט, און ביידע זייטן עקסטרעמיזם. ס'הייסט, ס'איז דא איינער עקסטרעם, פרעה איז עקסטרעם, מי השם, מען אקשנ'ט זיך, דאס איז איין סארט עקסטרעמיזם. אפילו אויב מען גייט אן אויף די גוטע עקסטרעמיזם, מען גייט ארויס, לאמיר ארויסלויפן פון מצרים, לאמיר גיין בי ביד חזקה ובני וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים מיט אלע חמשים שערי הבינה מיט חמושים אזוי ווי רש"י זאגט מיט כלי זין ווי אסאך מען קען, דאס איז אויך אזא עקסטרעמיזם און דאס איז קליינע קעפ פארשטייען דאס אויכעט. אבער עקסטרעמיזם איז נאר א א צייטווייליגע סעלושען אלעמאל. עקסטרעמיזם איז א איז א זאך וואס ס'קען דיך ארויסנעמען פון מצרים שבעת ימים ימי מילואים מ'האט געמאכט יעצט איז דא א משכן מ'האט געדארפט זיך נעמען פאר א וואך צייט זיך גענומען, מען האט נישט געגעסן חמץ פאר זיבן טעג, דאס איז א מורא'דיגע עקסטרעמע שריט, נישטא אין די גאנצע תורה אזא עקסטרעמע איסור ווי די איסור חמץ, און עס מאכט מען טאקע אלע חומרות אויף דעם, ווייל דאס איז א עקסטרעמיזם סטעידזש, דאס איז אזא א תוקף חסידות בתחילתו, דאס איז אזוי גייט עס. נאכדעם קומט די אכטע טאג, אכטע טאג איז דאך די טייטש, אלעמאל רעדן די, אסאך ספרים רעדן אז די אכטע טאג איז א העכערע מדריגה, דאס הייסט זיבן טעג איז עולם הזה, די אכטע טאג איז עולם הבא. איך זאג אלעמאל, אכטע טאג איז די טייטש זונטאג נאך שבת, יא? עס גייט א גאנצע וואך, ששת ימים תעבוד, געטון די עבודת הבירורים פון ששת ימי המעשה, וביום השביעי תשבות איז געקומען די מנוחה, די אורות פון שבת, יעצט איז דא א אכטע טאג, די אכטע טאג איז זונטאג אינדערפרי, זונטאג, די נעקסטע זונטאג, יא, איבער א זונטאג, יעצט שטייט מען אויף זונטאג אינדערפרי, וואס טוט מען מיט דעם? און באמת אויף צו אויספיגערן וואס צו טון מיט די זונטאג די אכטע טאג דארף מען אסאך גרעסערע מוחין אסאך גרעסערע דעת וואס הייסט א בר דעת א בר דעת איז דאך איינער ער דארף נישט זיין עקסטרעם ער קען פארשטיין אז דא א מצב וואס אביסל טוט מען אזוי אביסל טוט מען אזוי און ער קען עס סובל זיין א קליין קינד א קליין קאפ אדער עסט מען חמץ אדער עסט מען נישט חמץ וואס איז דאס דו זאגסט מיך מ'גייט עסן אביסל חמץ, מ'גייט עסן חמץ אבער מ'גייט עס עסן בקדושה, ס'גייט זיין, ס'גייט נישט זיין סתם געפרעסן, מ'גייט נישט סתם כאפן די חמץ אזוי ווי א, כ'ווייס וואס, א תינוק הבורח, דאס איז, דאס איז א זאך מ'דארף זיין א בר דעת, און איך זאג, כ'זעה אין די מציאות דא פון אים, פון וועם איך קום, איך קום צו די גאנצע זאך, די מציאות איז דאך אזוי, אונז האבן דא א וויירוס, אונז האבן דא א געוואלדיגע פראבלעם, עקסטרעמיזם פארשטייט יעדער, ס'הייסט יעדע קליין קינד, אלע יעדע איינער, מ'קען זעהן פארשטייט, עס איז דא ביידע סארט עקסטרעמיסטן, ס'דא מענטשן וואס זייער פאר, די גאנצע זאך עקזיסטירט נישט, ס'איז אלעס א בלבול, טשיינע האט א, כ'ווייס נישט ווער האט איינגערעדט, ס'האלט שטותים און זיי גייען זיך פירן ווייטער, פונקטליך כמו שהיה, פונקטליך אזוי ווי ס'איז געווען, כאילו לא היה, דאס איז איין סארט עקסטרעמיזם און איך האף אז. איך האב שוין גענוג מסביר געווען אז דאס איז שטותים, יעדער איינער וואס האט אביסל אפענע אויגן ווייסט אז דאס איז נישט קיין וועג. אבער לכבוד דעם איז מען געגאנגען, מען איז טאקע געגאנגען און מיט צדק, מיט רעכט, איז מען געגאנגען צו א פארקערטע עקסטרעמיזם. און דער פארקערטע עקסטרעמיזם זאגט, אויב אזוי זאל מען אלעס פארמאכן, ספק, און דאס איז אמת, ס'איז בלי שום ספק אמת, ווילאנג דער מצב איז אזא סארט עמערדזשענסי, ס'איז א קריזיס מצב, דארף מען גיין אין פארקערטע עקסטרעם, אזוי מסביר געווען א גאנצע מאמר די ענין פון די חומר פון חמץ, די חומר פון. פיקוח נפש, דאס מען גייט עקסטרעם פארקערט, לאמיר אלעס פארמאכן, לאמיר איינשפארן וויפיל מען קען, און וויפיל מער וויפיל מען קען, דאס איז א צווייטע עקסטרעמיזם. און דאס איז טאקע די ריכטיגע סדר, די סדר פון יציאת מצרים, די ערשטע נאכט, איז א עקסטרעמיזם. יעצט, מען, איך זע, איך רעד, זע דא די פראבלעם. מען רעדט שוין, און איך מיין אז מען איז נאכנישט למעשה אויף היינט, אבער לאמיר זאגן אין א חודש ארום, אדער אין צוויי חדשים ארום, ווען די די חברה וואס האלטן זיך ממונה אויף דעם גייען מחליט זיין, מען הייבט אן צו רעדן, אז זאכן ווערן בעסער, צוביסלעך, מען קען זען געוויסע נומבערס, געוויסע נומבערס ווערן נישט בעסער, ס'איז זייער וויכטיג צו וויסן ס'איז דא זאכן וואס ווערן בכלל נישט בעסער, ס'איז וואס מ'זאגט אז מ'ווערט בעסער מיינט מען צו זאגן אז ס'ווערט נישט ערגער, און ס'איז אזוי ווי יציאת מצרים, וואס מ'זאגט מ'איז ארויס פון מצרים, למעשה מ'דארף דאך וויסן די אמת, ווען מ'איז ארויס פון מצרים זענען געבליבן די זעלבע בעיביס, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, מ'איז נישט געווארן בעסער, וואס איז געשען איז מ'האט אויפגעהערט צו ווערן ערגער, אזוי ווי ס'שטייט אין ספרים.

וואס מען האט אויפגעטון פון יציאת מצרים איז סך הכל אז ס'ווערט מער נישט ערגער, ס'ווערט מער נישט ערגער ווי שנעלער און ערגער וויפיל ס'ווערט שנעלער יא, די גראוט רעיט גייט נישט ארויף, דאס איז סך הכל וואס מען טוט אויף, דאס איז א געוואלדיגע אויפטו, ווייל דאס איז, אויף דעם דארף מען טון די גרעסטע ראדיקאלע שריט וואס מען קען נאר טראכטן, ווייל אנישט איז דאך צרות איז דאך קיינמאל נישט, וואלט נישט קיינמאל ארויסגעגאנגען פון מצרים. יעצט, למעשה, נאכדעם, לאמיר זאגן אז מען האט אויפגעטון דאס, מען דארף מאכן זיכער אז מען האט דאס אויפגעטון, עס איז נישט אזוי פשוט, ס'איז דא זיבן גאנצע טעג אדער כ'ווייס ווי לאנג, מען דארף אויספיגערן אז מען שטייט טאקע דארט, לאמיר זאגן מען שטייט שוין דארט א חודש און עס איז סטאביל די מצב, וויל מען פרובירן גיין ווייטער, אפשר דארף מען אביסל עפענען, אפשר זאל מען מחשב זיין הפסד מצוה כנגד שכרה, הגם איך האב נישט קיין מושג ווי אזוי מען טוט דאס, דאס איז. שאלות פון פיקוח נפש ממש, איך זע נישט קיינער זאל רעדן געהעריג, וואס איז וויאזוי איז דא א גדר, איך רעד נישט וואס די פאליסי וואס די וואס די גאווערמענט גייט מאכן, האט דאך עס גויאישע חשבונות, איך ווייס לפי וואסארא שכל זיי האבן, אבער לכאורה דארף זיכער זיין עפעס א אידישע וועג פון טראכטן וועגן דעם, איך ווייס נישט באמת וואס עס איז, איך זע נישט קיינער זאל קלאר האבן א שום קלארקייט אין דעם, אויב איינער ווייסט זאל ער מיך מודיע זיין, איך וועל זיך ארבעטן אויף דעם. אבער ס'איז זיכער דא אזא סארט סטעפ אז מ'דארף צוריק גיין, מ'קען נישט מער א גאנץ לעבן נישט עסן קיין חמץ, מ'גייט צוריק אנהויבן עסן חמץ. יעצט אויף די זאך דא, איך ציטער דא מורא'דיג שטארק, ווייל אויף די זאך דארף מען האבן אזא אסאך א גרעסערע בר דעת, אסאך מער מעטשור, אסאך מער ערוואקסן, אסאך מער ריספאנסיבל און אחריות'דיג כדי צו קענען איינשטיינען די סטעפ און די סטעפ זאל נישט זיין די גרעסערע סטעפ. און מען קען עס זען אזוי ווי אין ספירת העומר, אזוי ווי אונז רעדן נדב ואביהוא. נדב ואביהוא זענען גלייך געטאנצן צו די שער החמישים, צו די יום השמיני. און דאס איז אוודאי די פלאץ ווי מען דארף אנקומען, שבועות גייט מען אנקומען צו די שער החמישים און צו די יום השמיני, דאס איז די אמת'דיגע עצרת, מען זעט דאך אין די תורה שטייט עצרת אויף שביעי של פסח עצרת. און חכמים האבן אויסגעמעקט יענע עצרת, מורא'דיג מדויק דאס. זיי האבן אויסגעמעקט אין חזל דא רופט זיך קיינמאל נישט שביעי של פסח עצרת ס'הייסט שביעי של פסח און עצרת רופט זיך ביי זיי חג השבועות און דאס איז לכאורה די תיקון פון די חטא פון נדב ואביהוא ס'הייסט ווייל באמת אזוי ווי אונז לערנען די אמת'דיגע גאולה פון מצרים איז נאר בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה דאס הייסט די גדלות פון מתן תורה

ס'איז געוואלדיגע טעג, מען ווארט אויף שבועות אויף מתן תורה און אזוי ווייטער ווי ס'שטייט אין ספרים די פשט פון ספירת העומר, אבער די סוד פון דעם איז אזוי ווי ס'איז מבואר אין כתבי אריזל און אנדערע ספרים, איז אז טאקע וועגן דעם, אזוי ווי אונז לערנען, איך קען עס מסביר זיין על פי פשט, אזוי ווי אונז לערנען אז מצרים איז געווען א מחלה, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, און זיי מאכן א גאנצע שמחה פון דעם אז מען איז ניצול געווארן פון מכת בכורות, דאס הייסט אז די מחלה, די מגיפה וואס האט געהארגעט די בכורים אין מצרים איז נישט אנגעקומען צו אונז. און מען זעט קלאר גלייך נאכדעם, די אידן ציטערן נאך פון דעם, ווייל זיי ווייסן אז די מחלה איז עדיין מרקד בינינו, זיי זענען טאקע ארויס פון מצרים, ווייסטו וואס, זיי זענען שוין ווייט פון דארט, האפענטליך אז וואס איז געשען ממש דארט גייט נישט אבער ס'קען אנקומען. און דא דארף מען א גרעסערע זהירות, גלייך די ערשטע פרשה נאך קריעת ים סוף איז די פרשה וואס שטייט אם שמוע תשמע מיט א גאנצע רשימה והישר בעיניו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. דאס הייסט כי אני ה' רפאיך, שטייט אין ספרים אני ה' רפאיך איז ראשי תיבות חודש אייר וואס גייט יעצט זיין חודש אייר, דאס איז די נעקסטע סטעפ נאך יציאת מצרים דארף מען טרעפן אני ה' רפאיך, דאס הייסט מען איז טאקע אפגעזונדערט געווארן פון די מחלה פון מצרים פון די קליפה פון מצרים פון די מחלה פון מצרים ווי אזוי וויל ער זאגן. אבער דא פאדערט זיך אסאך א גרעסערע דעת, און אזוי ווי חזל לערנען אונז, פֿיר און צוואַנציק טויזנט תלמידים פון רבי עקיבא זענען געשטארבן אין די מגיפה, ס'הייסט במיתת אסכרה איז לכאורה א מגיפה, אפשר א ענליך אפילו צו, אסכרה איז דאך טייטש א מגיפה וואס היט שאדט די אטעם, וואס מאכט מ'זאל נישט קענען אטעמען, מ'שטארבט פון נישט קענען אטעמען וואס איז ממש א אזוי ווי די היינטיגע וויירוס וואס מ'שטארבט פון, ס'איז עיקר פוגע אין די לינגען, מענטשן שטארבן פון נישט קענען אטעמען, פון נישט אריינבאקומען גענוג אקסידזשען, און דאס איז די. די תוצאה פון דעם וואס זיי האבן נישט געהאט גענוג דעת, נישט דעת דאס איז געווען בחינה פון קטנות, זיי האבן נישט געהאט די דעת צו סובל זיין די אינצווישן מצב, און דאס איז זייער מסוכנ'דיגע מצב, דאס הייסט, אלעס פארמאכן קען א יונגל פארשטיין, אלעס אפן קען א יונגל פארשטיין, מען עפנט אביסל באופן וואס איז נישט מסוכן, אויף דעם דארף מען זיין א בר דעת, אויף דעם דארף מען זיין א גדול, אויף דעם דארף מען האבן מוחין דגדלות, און די עיקר ארבעט פון ימי הספירה, די עיקר עבודה וואס אונז האבן אין ימי הספירה איז טאקע עומד זיין אויף די סארט דעת, און נישט ווערן פארלוירן, נישט ווערן פארלוירן, אז דו הערסט די נאמבערס גייען ארויף מיינט נישט אז לאמיר אלעס צוריק עפענען, לאמיר אריינטאנצן א יום השמיני, דו הערסט אז קטורת העלפט? יא יא, ס'דא א סדר, ס'דא א וועג וויאזוי מ'מאכט, אפילו די קטורת, ס'דא א וועג וויאזוי מ'מאכט עס, אמאל העלפט עס יא, אמאל העלפט עס פארקערט, אמאל די טאנצעריי איז טאקע מזיק, ס'מעסט נאר די ווייב ווי, דאס איז דאס איז די סארט שכל, די סארט דעת מ'דארף האבן וואס א עלטערע מענטש האט די דעת, דאס איז די גדר פון א עדאלט, אז ער קען נעמען אחריות'דיגע שריט, ער קען נעמען אחריות'דיגע דעסיזשענס, אן דארפן טאנצן צו איין זייט, און באמת, עס האט זייער אסאך צו טון, אזוי ווי ס'שטייט ביי תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה, וואס די עומק פון דעם איז, א פשוט פשוט פשט, די עומק פון דעם איז, אז מען קען נישט אזא סארט הכרעה נעמען אליינס, דאס הייסט דא איז שוין א זאך וואס איז באמת תשועה ברוב יועץ, וואס מיין איך צו זאגן? עקסטרעמע שריט איז אויכעט אזוי ווי עקסטרעם אזוי ווי ס'קען זיין ביחיד, ס'קען זיין אז מ'איז נישט נישט פיקוח נפש, ס'דא א עקסטרעמע מצב, יעדע איינער דארף זיך אליינס פארשפארן און דאס איז געענדיגט. דאך נעמט מען דא א שריט וואס מען ווארט מיר שוין נישט אינגאנצן אליינס, מען דארף מכריע זיין אפשר אביסל אזוי אביסל אזוי, צוביסלעך אהער צוביסלעך אהין, און דא פאדערט זיך אז מען זאל מורא'דיג שטארק מעריך זיין איינער די צווייטע, דא פאדערט זיך אז מען זאל מורא'דיג שטארק אנקוקן איינער די צווייטע און נעמען ערנסט, און אפילו לאמיר זאגן אז יענער איז נישט אינגאנצן מסכים אזוי ווי דיך, ס'וועט זיין א גרעסערע תועלת אז מען גייט מיט מיט וואס אחריות'דיגע מענטשן בעלי דעת זאגן, ווי אז יעדער איינער וועט זיין א אויבער חכם און זאגן אנדערש. איז די די נוהג כבוד זה בזה חוץ דעם וואס ס'איז א פגם אין מידות איז עס בעיקר א פגם אין דעת דאס דארף מען וויסן מענטשן מיינען אז בין אדם לחבירו אזוי דן לכף זכות נוהג זיין כבוד זה בזה אהבת חינם ס'איז ענינים פון מידות און מענטשן האבן אפילו א מורא אסאך פון מענטשן בעלי דעת וואס וועט זיין איך וועל איך וועל גיין מיט וואס יעדער איינער זאגט איך וועל מאכן אזא פשרה איך וועל פארלירן מיין מורא'דיגע כח הקריטיק מיין מורא'דיגע ביקורת מיין שכל וואס איז זייער ביקורתי איך איך פארשטיי דיך, איך פארשטיי דיך טאקע גוט, איך קען דיך פארשטיין בעסער, און דאס איז אלץ אמת, אבער מען דארף אויך וויסן די ביקורת אויף די ביקורת. צו צו אלעמאל גיין אליינס, צו אלעמאל טון אזוי ווי נדב ואביהוא און מורה זיין הלכה בפני רבם, האט אסאך מעלות, אבער ס'איז נישט ריכטיגע דעת, ווייל דו האסט נישט די גאנצע דעת, דאס איז די פאקט, און ס'דא פעלער וואס אפילו ווען דו האסט יא א בעסערע דעת לוינט זיך צו גיין מיט די עולם, און ס'דא זאכן וואס ס'איז נישטא קיין וועג אז איין בשר ודם, איין נברא זאל האבן די גאנצע דעת דארף מען מ'מוז אנקומען צו זיין חבר און מ'מוז אנקומען צו די צווייטע וואס זאגט אנדערש, ממילא מידות הייסט הערכה זה לזה ואהבת לרעך כמוך, איז נישט א ענין פון מידות נאר עס איז א ענין פון דעת, און די אריזל איז מסביר באריכות וואס הייסט דעת, דאס הייסט דעת תחתון וואס איז מתפשט, דאס דאס איז א ענין פון דעת, דאס איז א דעת פון גדלות, די דעת גדלות, ער קען פארשטיין עס, מ'מוז נישט זיין עקסטרעם, מ'מוז נישט, די חבר מוז נישט זיין די. משה רבינו וואס כל דבריו אמת אז מ'זאל אים נעמען ערנסט. און די צווייטע, די דאקטער מוז נישט זיין א צדיק יסוד עולם מ'זאל אים נעמען ערנסט. ער פארשטייט זיין זאך, ער פארשטייט זיין זאך, און מ'נעמט זיך צוזאם צוזאמען, קומט פון דעם ארויס א הנהגה וואס איז אחריות'דיג, וואס איז מעטשור, וואס מ'קען מיט דעם סובל זיין מצבים וואס באמת מ'דארף זיין א עדאלט פאר זיי, וואס מ'קען זיין נזהר, און פאר דעם אסאך מאל איז דא מענטשן אסאך וואס זאגן מען קען נישט, מען קען נישט מוסר זיין ל פאר יעדע איינער אזעלכע סארט זאכן, אסאך מאל מאכט מען גזירות, אבסאלוט גזירות, אפילו אין חזל, לא פלוג, פארוואס זאל איך זאגן? די עולם פארשטייט נישט, אבער די פאקט איז, נישט נישט אלעמאל דא א ברירה, און אזוי ווי ס'זעט אויס אין די היינטיגע מצב גייט נישט זיין קיין ברירה, קען זיין מען וואלט געדארפט פארשטיין אז די עולם זענען בעיביס און מאכן עפעס א. אבסאלוט גזירות אבער מען קען נישט פאר אלע מיני סיבות, נישט דא קיין ברירה נאר אביסל גראוען אפ אביסל באקומען מוחין דגדלות אביסל פארשטיין זאכן וואס אביסל אזוי און אביסל אזוי און האלטן קאפ נישט ווערן נתפעל יעדע זאך מען דארף די ערשטע זאך פון דעת איז אזוי ווי מען זאגט פארקערט פון מצה יא מצה הייסט דאך בזהירות בחיפזון יצאו ממצרים מ'איז ארויסגעגאנגען שנעל און חמץ הייסט פארקערט ס'הייסט ס'איז טאקע א שיינע ברויט א שיינע טייג האסט דיך געמאכט יעצט לייג עס אוועק פאר דריי פערטל שעה ווארט זאל עס וואקסן. האסט געהאט א מחשבה, האסט געהערט אז דא ס'איז אראפ עפעס א נאמבער, ס'איז ס'איז געווארן בעסער דאס, אקעי, יעצט לאז דאס טראכטן דריי פערטל שעה, פיגער אויס, און וועגן דעם דארף מיינט עס אז מ'דארף טון אזוי, מיינט עס מ'דארף אריין טאנצן יעצט גלייך אין מקווה, אדער מיינט עס אפשר פארקערט, אפשר מיינט עס דווקא מ'זאל מער נזהר זיין, עס קען מיינען זייער אסאך זאכן, און דעי דעי צווישנדיגע מצב, דעי ספירת עומר מצב, וואס איז נישט אהער און נישט אהין, איז די מערסטע מסוכנ'דיגע מצב למעשה, עס קען זיין מער מענטשן זענען געשטארבן פון דעי. סכנה פון ימי הספירה ווי פון די סכנה פון פסח אליינס, אדער אפשר נישט מער אבער עס איז לכאו' מער א אקטואלע סכנה ווי עס שטייט יעצט און די עצה פאר דעם איז נאר צו גיין מיט דעת און נאר צו נוהג זיין כבוד זה בזה צו נעמען זייער ערענסט וואס א צווייטער זאגט וואס ער האט אביסל מער פערספעקטיוו אביסל מער ידיעה אביסל מער פארשטאנד אין א געוויסע זאך וואס איך האב טאקע נישט אפילו איך האב מער אין א צווייטע און די זעלבע זאך פאר די צווייטע פאר מיך און אזוי וועט מען קענען אביסל. סיי מען פארשטייט ווי אונז שטייען אויף די וועלט, דאס איז ס'איז ממש ס'איז ממש אזוי אזוי די מציאות, און סיי מען קען נוצן אונזער דעת און משפיע זיין מיט אונזער דעת, נישט ווערן נישט ווערן פארלוירן פאר קיין שום זאך, נישט ווערן נישט ס'איז נישט קיין צייט פון פון שרייען און גיין עקסטרעם יעצט, ס'איז א צייט פון זייער קלאר און זייער מיושב'דיג אננעמען די פאקטן און שוקל זיין יעדע זאך מיט צייט, מיט שהות, מיט מער ווי אַכצן מינוט, אויב איינער איז מכריע עפעס אין ווייניגער ווי אַכצן מינוט דאס איז אזויווי א פשוט'ע שיעור. און מענטשן, איך זאג, איך זאג אכצען מינוט און ענק זאגן אז ס'איז עפעס זייער ווייניג, האסט געטראכט אכצען מינוט? געס וואט? זייער ווייניג מענטשן טראכטן מער ווי אכצען מינוט אפילו גאר ערנסטע ספיקות אין זייער לעבן, גאר ערנסטע ספיקות, כללי ספיקות, האסט געהערט א סברה? אכצען מינוט! דארף נישט צוריק ענטפערן די וואטסעפפ פאר אכצען מינוט. טראכט אריין. יא, און וואס איז פארקערט? אויב מ'קען נאכקוקן אלעס וואס דא היינט, ברוך השם אלעס קען מען נאכקוקן, זעהן וואס איז די צווייטע צד פון דעם, וואס זאגט ער? דאס איז דאס איז די דאס איז א בר דעת דאס איז די דעת וואס אונז זוכן אין ימי הספירה די דעת וואס אונז לערנען פון ויהי ביום השמיני פון די אלע ענינים און איך האף מען וועט האבן א פרייליכע שבת און מען וועט אנהייבן פון פריש מיט א געוואלדיגע דעת א געוואלדיגע שיקול הדעת געוואלדיגע ישוב הדעת.